תניא כוותיה דרבא, מיר האבן געלערנט אזוי ווי רבא זאגט אז ס'כאפט א חילוק צי די שיך איז געמאכט פון מאטריאל דער אנפיליא צי ס'איז געמאכט פון לעדער אז פון מאטריאל הייסט עס נישט קיין שיך פון לעדער הייסט עס א שיך מיר האבן געלערנט חלצה מ'האט געמאכט די חליצה במנעל הנפרם מיט א שיך וואס איז צוריסן. שחופה את רוב הרגל, אבער עס טוט נאך צודעקן דעם רוב פיס, אדער בסנדל הנפחת, א סנדל וואס איז צוריסן, שמקבל את רוב הרגל, עס איז די זעלבע זאך, נאר ביי א מנעל, ביי א ווייכע זאך פאסט זיך צו זאגן נפרם, צוריסן, סנדל וואס איז א הארטע זאך, פאסט זיך צו זאגן עס לשון נפחת, עס איז געווארן אפגעבראכן, עס איז געווארן ווינציגער, און די זעלבע זאך ביי א ווייכע זאך, ליגט דאך די ווייכע זאך אויף דעם פיס, שטייט עס לשון שחופה דאס טוט דאס ארויפדעקן, אבער דער סאנדל, דער סאנדל איז דאך געמאכט פון הארטע לעדער, איז דאך עס איז אזוי ווי מען זאגט ווי א טאפ איז די טייטש מקבל, ס'איז ווי א כלי וואס דאס איז מקבל דעם פיס. אדער בסנדל של שעם ושל סיב, מיט א שיך וואס איז געמאכט פון די ריטלעך פון שעם, סיב, דאס איז נישט פון קיין לעדער. אדער בקב הקיטע, קב הקיטע הייסט ווען ס'זאל נישט פאסירן איינער פעלט א פיס, דער דער פאלשע פיס אויף דעם ארט וואו עס זעצט זיך אריין די שטיקל פלייש פון דעם פיס וואס ער האט, די ארט ווערט אנגערופן קב ווייל ס'איז דער פארעם ווי א קב. במוק, מוק טייטשט רש"י קאלאשן וואס זענען געמאכט פון הארטע מאטריאל אזוי ווי וואליקעס איך ווייס ס'איז פארהאנען לבדים בסמיכות הרגליים ס'איז דא אזעלכער וועלכער האט נישט קיין כח אין די פיס ער גייט מיט די הענט און ער שלעפט די פיס וויל ער נישט צוקלאפן די פיס טוט ער אנטוהן ביי די ענדע פון די פיס מאכט מען אזעלכע סמיכות איז אויך אזעלכע סארט שיך, אבער אויף די שיך גייט ער נישט באנפיליא של עור, מיט שטעק שיך וואס זענען געמאכט פון לעדער, והחולצת מן הגדול, אז זי האט חליצה פון א גדול, דאס איז דאך מער א מילתא דפשיטא, חליצה מוז דאך שטענדיג זיין פון א גדול, נאר מען מיינט בין עומד בין יושב בין מוטה. סײַ בײַ דער חליצה איז ער געשטאַנען, סײַ ער איז געזיצן, סײַ ער איז געװען אָנגעלענט, וחולצת מן הסומא, און די חליצה, דער יבֿם איז אַ בלינדער, שטײט דאָך. אין פּסוק האָט מען דאָך געלערנט, װערט דאָך דערמאַנט, אַז מע זאָל שפּײַען, זאָגן מיר, עס דאַרף לעיני הזקנים, דאַרף עס זײַן, אָבער נישט פֿאַר דעם יבֿם.

דער וועלכע גייט און מאכט זיך אויך צו די הענט מאכט ער זיך אזעלכע הענטשקעס פון לעדער, ווייל ווען ער גייט אויף די הענט גייט דאך אמאל אריין אין שמוץ און ליים, דאס ווערט אנגערופן סמיכת ידים, ובאנפיליא של בגד און די שטעק שיך פון מאטריאל וחולצת מן הקטן, חליצתה פסולה, איז דאך א ראיה צו רבא'ן אז ס'דא א חילוק פון די אנפיליא אויב ס'איז געמאכט פון לעדער איז עס א שיך, אויב ס'איז געמאכט פון בגד איז עס נישט קיין שיך. רש"י פרעגט די גמרא, קב הקיטע מני, פריער האט מען געלערנט אז מען מאכט חליצה מיט קב קיטע איז גוט, דאס איז דער מענטש וועלכער האט נישט קיין פיס, דער פאלשער פיס. מני, ווי ווער איז דאס? רב מאיר היא, דאס איז ווי רב מאיר. דתנן מיר האבן געלערנט הקיטע דער וואס איז אפגעשניטן די פיס, יוצא, קען שבת ארויסגיין בקב שלו דברי רב מאיר. פארוואס? ווייל רב מאיר זאגט אז דאס ווערט גערעכנט א שיך. רב יוסי אוסר, רב יוסי אסר'ט. קומט אויס אז דאס גייט ווי רבי מאיר, וואס רבי מאיר זאגט אז א שיך מוז נישט דווקא זיין פון לעדער, ס'קען זיין פון האלץ אויכעט, אויב אזוי באנפיליא של בגד אתאן לרבנן, אין די סיפא שטייט אנפיליא של בגד איז די חליצה פסול, גייט דאך עס ווי די רבנן וואס זיי קריגן אויף רבי מאיר'ן ביי קב הקיטע, ווייל לויט רבי מאיר'ן אז איך זעה קב הקיטע איז א שיך, זע איך דאך אז דאס וואס שטייט אין פסוק ואנעלך תחש איז לאו דווקא זאל אנפיליא זאל אויך האבן די הייסן א שיך. אמר אביי, נא, רב יוסי אוסר דאס גייט ארויף אויף קב הקיטע. יא, נאכער זאג איך, פון דעם דין פון קב האב איך דאך געזען ס'גייט ווי רב מאיר, נישט נאך רבי יוסי, און באנפיליא של בגד וואס שטייט אין די סיפא איז דאך עס אתאן לרבנן, אמר אביי מדסיפא רבנן, אויב די סיפא גייט מיט די רבנן וואס זיי זאגן אז דאס וואס שטייט תחש איז דווקא אז עס מוז זיין די שיך פון חליצה מוז זיין פון לעדער, רישא נמי רבנן, און די רישא גייט אויך מיט די רבנן, איי אויב אזוי פארוואס זאל זיין גוט קב הקיטע? נאר ברישא, די רישא רעדט זיך במחופה עור אז ס'איז באדעקט מיט פעל דעמאלט הייסט עס א שיך. אמר ליה רבא, האט רבא געפרעגט אביי, אבל אין מחופה עור מאי פסול, ווילסט דאך זאגן אז ס'איז דא א קב וואס איז פסול, דווקא וועלכע קב איז כשר, דווקא דער וואס איז מחופה עור, אויב ר'איז נישט צוגעדעקט מיט קיין לעדער איז פסול, אי הכי אויב אזוי אדתני סיפא באנפיליא של בגד, ער וויל זוכן ווען ס'איז פסול, זוכט ער ארום, ווייסטו ווען ס'איז פסול, קב איז כשר, נאר ווייסטו ווען ס'איז פסול? באנפיליא של בגד, ליפלוג, בדידה, ביי קב אליין קען מען דאך מאכן דעם חילוק, נישט אלעמאל איז קב כשר, ער זאל זאגן אזוי, במה דברים אמורים במחופה עור, ווען איז קב כשר? דווקא ווען ס'איז באדעקט מיט לעדער, אבל אין מחופה עור איז פסול, אלא אמר רבא האט רבא געזאגט אזוי מדרישא רב מאיר די רישא וואס שטייט קב הקיטע איז די חליצה א חליצה גייט ווי רב מאיר רב מאיר זאגט נעל לאו דווקא מוז זיין פון עור דער עיקר זאגט רב מאיר איך לערן דארט אפ פון ואנעלך תחש אז עס מוז זיין אזיין זאך וואס דאס טוט באשיצן די פיס האי מגין והאי לא מגין.

אריין קוועטשן אין דער ערד ער זאל נישט האלטן דעם פיס אין די לופטן, פארוואס? ווייל אויב ער האלט דעם פוס אין די לופטן קען עס אויסקוקן אז ער איז אראפגעפאלן די שיך, ס'איז נישט אזוי קאנטיג אז מ'האט אים אויסגעטון. אמר ליה רב אשי לאמימר, האט רב אשי געפרעגט אמימרן, והתניא מיר האבן דאך געלערנט בין עומד בין יושב בין מוטה, איז אלע אופנים גוט חליצה, און דעמאלט ווען מען גיט ווען מען איז ווען מען איז אנגעלענט איז דאך נישט די סדר אז מען זאל קוועטשן דעם פיס? זאגט די גמרא אימא זאג ס'איז טאקע נישט די שטייגער אבער לעולם ס'דארף זיין דדחיס לכרעיה ער זאל אראפפרעסן דעם פיס. ואמר אמימר, נאך האט אמימר געזאגט, האי מאן דער דמסגי וואס ער גייט על ליחתא דכרעיה, ער גייט אויף די אויבערשטע טייל פון די פוס, דער פוס ביי אים איז אויסגעדרייט, אז די נאר גייט, איז דער מענטש לא חליץ, קען נישט מאכן ביי אים חליצה. אמר ליה רב אשי לאמימר, האט רב אשי געזאגט צו אמימרן, והתניא מיר האבן דאך געלערנט סמוכות הרגליים, אז די חליצה איז כשר מיט סמוכות הרגליים, וואס איז דאס סמוכות הרגליים? אז דער מענטש גייט נישט אויף די פיס, נאר דער כח ליגט אין די הענט און ער שלעפט די פיס, איז דאך, גייט ער דאך נישט דעמאלט ווי מען זאגט אויפן טריט, דאך איז עס כשר. לאו מיינט ס'איז דען נישט דחליץ בה איהו אז דער הינקעדיגער אים האט מען געמאכט די חליצה, זע איך דאך אז ס'איז גוטע חליצה, זאגט די גמרא לא ניין, דיהיב ליה לאחר אז ער האט געגעבן זיינע שיך צו אן אנדער מענטש וואס די מענטש האט געזונטע פיס וחליץ און ער האט געמאכט חליצה, אבער דער וואס די פיס איז אויסגעקרימט דער מענטש קען נישט מאכן חליצה ביי אים. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט למאי דקאמר אמימר, לויט וואס אמימר זאגט יעצט אז אויב דער מענטש גייט נישט גלייך אויפן פיס, דער פיס איז אויסגעדרייט גיט מען נישט קיין חליצה, לאו בר אובא חליץ ולאו בר קיפוף חליץ, דיע צוויי מענטשן ווערט דערמאנט דארט אין מועד קטן צוליב א קפידא פון רב אשי'ן איז געווארן איבערגעדרייט זייערע פיס איז זענען זיי נישט אזעלכע זאלן געבן חליצה איי מיר האבן דאך פריער געלערנט אז אויב ס'איז אפגעשניטן אינגאנצן די פיס איז די חליצה גוט אויב ס'איז אפגעשניטן מן הארכובה ולמטה איז די חליצה גוט נאר דארטן די טייטש איז אזוי דער שוק די תורה זאגט מעל רגלו, האט דאך די תורה געזאגט פון דעם שוק אויכעט, אז דער שוק דאס וואס איז מעל רגלו זאל אויכעט גוט זיין, אבער דא א טו איך דאך נישט אויס פון דעם רגל און נישט פון דעם שוק, איך טו אויס פון פון אנדער ארט, דעריבער טויג עס נישט. רש"י. אויבן אין דער משנה האט מען געלערנט מן הארכובה ולמעלה, מן הארכובה ולמטה, איז רש"י טייטשט מן הארכובה ולמטה אז ס'איז אפגעשניטן דער פיס, דער רי"ף טייטשט אז דאס גייט אראפ אויף די בענדלעך פון דעם שיך, דער שיך איז א גאנצער, נאר אויב מ'האט ארומגעוויקלט די בענדלעך אונטער די קני, די בענדלעך איז כשר, און אויב מ'טוט זיי ארומוויקלען העכער איז נישט כשר. מן הארכובה ולמטה כו', זאגט די גמרא ורמינהי כ'דארף פרעגן א קשיא, אין פסוק שטייט שלש פעמים שלש רגלים, לגבי דעם דין פון עולה מען זאל עולה ליראה אז מען זאל אנקומען אין בית המקדש ולא יראו פני ריקם, זאגן מיר רגלים, פרט לבעלי קבין, אז די מענטשן וועלכע זיי גייען מיט פאלשע שי, מיט פאלשע פוס, די מענטשן זענען פטור. זע איך דאך אז עס פעלט פון פיס, הייסט עס נישט קיין שיך? ער הייסט עס נישט קיין רגל, היינט פארוואס ער זאל גוט זיין חליצה, ענטפערט די גמרא שאני הכא דא איז עפעס אנדערש, דכתיב ס'שטייט מעל רגלו, ווייזט אויס פון דער זאך וואס איז אויפן פיס, שטייט נישט וחלצה נעלו מרגלו, נאר שטייט מעל רגלו, פון העכער אויף. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי למעלה מן הארכובה נמי, זאל זיין גוט העכער פון דעם קני אויכעט, זאגט די גמרא, דער פסוק זאגט מעל, ולא מעל דמעל, אבער נישט איבער די מעל אויבן. העכער פון די ארכובה. העכער פון די ארכובה הייסט שוין מעל דמעל. העכער פון רגל יא, אבער נישט העכער. יא, העכער פון רגל. אויף דעם רגל, נישט העכער פון א זאך וואס איז אויפן רגל. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, שמע מינה, ווען איך זעה אז איך זאג מן הארכובה ולמטה, זאגן מיר דאס ווערט אנגערופן מעל, איז פון דעם א ראיה, ה. איסתוירא, איסתוירא, דאס איז די אזא די ביין וואס טוט איבערהאקן פון ביי דעם קנעכל דארטן, איז דער איסתוירא עד ארעא נחית, ביז אונטן ביז דער ערד איז דאס איין ביים, דער י איז על פי דעתך אויב איך וועל זאגן מיפסק פסיק אז דארטן איז געהאקט ס'איז דארט דא נאך נאך איברים, הוה ליה איהו וואלט דאך שוין דאס אויך געוועזן מעל ושוקא, און דער שוק וואלט געווען מעל דמעל, ווייל דאך דער שוק רופט זיך אן די פיס וואס איז למטה מהארכובה, וואלט דאך דאס שוין געווען מעל דמעל. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט אפילו תימא מיפסק פסיק, אפילו עס איז דארט אפגעטיילט ס'איז דארט דא עטליכע איברים, אבער כל דבהדי כרעא דאס וואס גייט צוזאמען מיטן פיס און שטייט למול כף הרגל איז דעמאלט ככרעא דמי ווערט עס אלץ נישט אנגערופן על. מן הארכובה ולמעלה. מתיב רב כהנא, האט רב כהנא געפרעגט א קשיא, מיר זאגן דאך יעצט אז רגל מעל רגלו גייט עס נאר ארויף ביז דער ארכובה, אבער העכער פון דער קני נישט. האט ער געפרעגט א קשיא, שטייט אין פסוק ובשליתה היוצאת מבין רגליה ביי דעם געבוירן די קינד, די קינד געפינט זיך אין א שליה, זעה איך ווערט דארט אנגערופן בין רגליה, זעה איך דאך אז אויבן העכער פון דער ארכובה ביי דעם ירך הייסט אויך רגליים, אמר אביי, האט אביי געזאגט בשעה שכורעת לילד, ווען די פרוי וויל געבוירן די קינד, נועצת עקביה שטעלט זי אריין דעם די טריט בירכותיה אין דעם ירך ויולדת, ממילא איז די ולד גייט טאקע ארויס אין בין רגליה ממש, דאס איז טייטש אין בין רגליה. תא שמע שטייט דארטן לא עשה רגליו, האט נישט אראפגענומען די האר פון זקן התחתון, ולא יעשה שפמו, זע איך דאך אז איך רוף אן דארטן ביי דעם ירך אויך רגליו, ענטפערט די גמרא, לישנא מעליא, ער כאפט אן א איידעלע לשון, זאגט ער רופט ער עס אן מיט דעם לשון רגליו. תא שמע שטייט ויבא שאול להסך את רגליו, שאול איז געגאנגען להסך את רגליו מי רגליים, זע איך דאך אז די ירכיים ווערן אויך אנגערופן רגל, זאגט די גמרא לישנא מעליא אויך זאגט ער א איידל לשון, תא שמע ס'ווערט דארט דערמאנט אך מסיך הוא את רגליו, און דארט אין תנך שטייט את רגליו, בחדר המקרה, ווען מ'האט געזען אז ער איז דארט נישט ער איז דארט נישט ארויסגעקומען א שטיק צייט פון דעם רום המקרה ווי ער קילט זיך אפ, האבן זיי געמיינט מסיך את רגליו, וואס טוט דארט ביי עגלון מלך מואב שטייט עס, האבן זיי געזאגט מסיך את רגליו, זע איך דאך אז ביי דעם ירך ווערט אויך אנגערופן מיט דעם לשון רגל, זאגט די גמרא לישנא מעליא. זאגט די גמרא, בין רגליה, שטייט דארטן ביי סיסרא'ן ביי יעל אשת הקיני, איז זעה איך דאך אויכעט אז ס'הייסט רגל, זאגט די גמרא, לישנא מעליא, איך כאפ אויך אן לישנא מעליא. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום, שנאמר שטייט אין פסוק, בין רגליה כרע נפל שכב איז דריי, כרע נפל שכב, בין רגליה כרע נפל איז כרע נפל איז שוין דער פינף, באשר כרע שם נפל דארט איז ער געפאלן שדוד בארויבט ער ווערט זיך נאכאמאל דערמאנט כרע נפל איז עס צוזאמען זיבן, פרעגט די גמרא, והא קמתהניא מעבירה, דער פסוק טוט זייער לויבן מיר די אז יעל איז זאגט די גמרא גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, אז איר כוונה איז דאך געוועזן זאל אים אפשוואכן דעם כח זאלן קענען אים הרג'ענען, אבער אויב מען האט הנאה פון דער עבירה, אז מען האט הנאה פון דער עבירה איז פעלט עס שוין אין דעם לשמה, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי, כל טובתם של רשעים, די טובה פון די רשעים, רעה היא אצל צדיקים, ביי צדיקים איז דאס שלעכט, די צדיקים עקלט די טובה פון די רשעים, ווייל זיי האבן פיינט די רשעים, שנאמר שטייט אין פסוק השמר לך, דער אייבערשטער האט געזאגט צו לבן היט זיך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. בשלמא רע נישט רעדן קיין שלעכטס, שלעכטס פארשטיי איך, אלא טוב אמאי לא, וואס איז נישט שלעכט, אלא לאו שמע מינה, טובתם של רשעים, די גוטסקייט פון די רשעים, רעה שלעכט אצל צדיקים. פרעגט די גמרא, בשלמא התם, דארטן פארשטיי איך פארוואס די טובה פון רשעים איז שלעכט פאר די צדיקים, דילמא מדכר ליה, שמא דעבודת אלילים, טאמער וועט ער אים דערמאנען דעם נאמען פון עבודה זרה, אזוי ווי ער האט אים געזאגט, למה ג לבן האט געזאגט צו יעקב'ן למה גנבת, וואס דו האסט געגנבעט מיינע געטשקעס. אלא הכא, דא הא מאי רעה איכא, וואס פאר א שלעכטס איז דא געוועזן, ענטפערט די גמרא, דקא שדי בה זוהמא, מיט דער ביאה האט ער געמאכט אין איר זוהמא, די שמוץ דאמר רבי יוחנן בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן אומות שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן איז דעריבער איז שוין גוט זי האט נישט קיין הנאה געהאט פון דער עבירה רשע. אין דער משנה האבן מיר געלערנט

חליצה איז גוט, זיין שיך וואס באלאנגט צו דעם יבם. נעל של כל אדם מנין, פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז גוט? א שיך פון יעדן מענטש, ס'מוז נישט זיין א אייגענע שיך. תלמוד לומר נעל נעל מכל מקום, שטייט בית חלוץ הנעל, זאג איך יעדע שיך איז גוט, אם כן מה תלמוד לומר נעלו, וואס מיינט די פסוק זאגן מיט דעם פסוק נעלו, און נישט די טייטש איז זיין שיך, נאר די טייטש איז א שיך וואס פאסט אויף זיין פוס, נעלו הראוי לו, א שיך וואס זיין פוס קען אים טראגן, פרט לגדול שאין יכול להלך בו, אז די שיך איז גרויס מען קען אים נישט טראגן, ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו, א קליינע שיך וואס דעקט נישט צו דעם רוב פון פוס הייסט נישט נעלו, איז פסול פאר חליצה, ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב, אויך בין איך ממעט א שוך וואס ער האט נישט קיין זוילן. דאס ווארט מסוליים טייטשט דער ראש לויט איין טייטש א שוך פון זוילן, ס'פעלט זוילן, און נאך א טייטש זאגט דער ראש מסוליים איז שם מקומו, די ארט ווי מען האט געטראגן די שיך אן זוילן האט געהייסן מסוליים. דערציילט די גמרא א מעשה, אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אביי איז געשטאנען פאר רב יוסף אתא יבמה לחלוץ, איז געקומען א יבמה מען זאל אים געבן חליצה, אמר ליה, האט רב יוסף געזאגט צו אביין, הב ליה סנדלך, גיב אים דיין שיך, איז געגאנגען אביי, יהב ליה האט אים געגעבן, סנדלא דשמאלא, דעם לינקן שיך, אמר ליה, האט ר' יוסף געזאגט צו אביי, אימר דאמור רבנן, ווען זאגן די רבנן, חליצה מיט א לינקן שיך איז גוט, דיעבד אויב מען האט שוין געמאכט די חליצה לכתחילה מי אמור, אבער לכתחילה דארף מען נעמען א רעכטן שיך, אביי האט דאס געטון מיט כוונה, ווייל אביי האלט אז סנדל שאינו שלו און אזוי איז דאך טאקע דער דין, רב יוסף האלט אויך אזוי, איז נישט כשר לכתחילה. אמר ליה האט אביי געזאגט צו רב יוסף אי הכי, אויב דו ווילסט מקיים זיין די מצוה לכתחילה ווי געהעריג, סנדל שאינו שלו נמי, אז די שיך באלאנגט נישט צו אים, אימר דאמור רבנן דיעבד, ווען האבן די רבנן געזאגט די חליצה איז גוט דווקא בדיעבד? אבער לכתחילה מי אמור, לכתחילה האבן זיי דען געזאגט מען זאל נעמען סנדל שאינו שלו? אמת טאקע, נעלו, לערן איך טאקע אפ עס דארף זיין זיין שיך א שיך וואס איז פאסיג פאר אים, אבער די פשטות פון פסוק איז נעלו זיין שיך, דעריבער דארף לכתחילה זיין זיין שיך. אמר ליה האט רב יוסף געזאגט צו אביי, הכי קאמינא לך, איך האב צו דיר אזוי אויך געזאגט, הב ליה, גיב אים דיין שיך, ואקני ליה, זאלסט אים מקנה זיין, אז דער שיך זאל זיין זיין שיך. רש"י, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, סנדל של עץ, א שיך פון האלץ, איז בדיעבד די חליצה א גוטע חליצה, פרעגט די גמרא מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס ער האלט אז סנדל של עץ חליצתה כשרה? אמר שמואל, האט שמואל געזאגט רבי מאיר היא, אזוי האלט רבי מאיר. לויט רבי מאיר'ן א שוך פון האלץ הייסט אויך נעל, דתנן מיר האבן געלערנט הקיטע, דער מענטש וואס פעלט אים דער פוס און ער טראגט אויף דעם ארט א פאלשן פוס, יוצא גייט ארויס אין שבת בקב שלו מיט דעם קב, קב ווערט אנגערופן. די דפוס וואס מען מאכט אין פארעם, מען מאכט אזוי ווי א פוס איז דברי רבי מאיר ווייל ער האלט אז דאס איז א שיך, איז ממילא גייט אונזער משנה ווי רבי מאיר, רבי יוסי אוסר רבי יוסי זאגט אז דאס הייסט נישט קיין שיך. אבוה דשמואל אומר, דער טאטע פון שמואל'ן זאגט במחופה עור אז די משנה רעדט זיך ווען דער סנדל של עץ איז צוגעדעקט מיט לעדער, ודברי הכל קען די משנה גיין ווי יעדער איינער, אלע האלטן אז דעמאלט איז עס א שיך. אמר רב פפי משמיה דרבא, האט רב פפי געזאגט אין נאמען פון רבא'ן, סנדל המוסגר לא תחלוץ בו, א סנדל וואס איז אין אים געווען צרעת און מען דארף אים פארשליסן, און בימי הסגרו טאר מען נישט מאכן מיט אים קיין חליצה, פארוואס? איך בין גוזר צוליב סנדל המוחלט כ'בין גוזר צוליב אזוין שיך וואס איז שוין צרעת ודאי וואס מען דארף אים פארברענען ואם חלצה, אויב מ'האט געמאכט חליצה מיט א סנדל המוסגר חליצתה כשרה בדיעבד איז גוט. סנדל המוחלט, דער סנדל וואס איז מוחלט, וואס איז זיכער דא אין אים א נגע, וואס מען דארף אים פארברענען, לא תחלוץ, טאר מען נישט מאכן מיט אים קיין חליצה, ואם חלצה חליצתה פסולה, ווייל דער שיך פון חליצה דארף דאך האבן א שיעור, חופה את רוב רגלו, און דא אויך ווייל דא שטייט אויף צו פארברענען, איז כתותי מיכתת שיעוריה, איז גלייך ווי ס'איז שוין יעצט נישט דא קיין שיך, ס'פעלט אין שיעור, כתותי וואס איך דארף פארניכטן די זאך, איז אפילו איידער די זאך איז געווארן פארברענט, מיכתת ווערט צעשטויסן שיעוריה זיין שיעור. אזוי לערנט רב פפי. רב פפא משמיה דרבא אמר רב פפא משמיה דרבא זאגט, אין אמת'ן האלט איך אויכעט, האלט ער אויכעט די סברה, כתותי מיכתת שיעוריה. נאר דאך לערנט ער, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו, מען טאר נישט ביידע האבן לכתחילה און מאכן חליצה מיט זיי, ואם חלצה חליצתה כשרה, אבער בדיעבד איז די חליצה כשר, ווייל עס שטייט אין פסוק ביי א בגד וואס האט צרעת וואס מען דארף עס פארברענען ושרף את הבגד, מען זאל פארברענען דעם בגד, אפילו בשעת שריפה ווערט דאס אויך אנגערופן בגד. דעריבער זאג איך נישט ביי דעם סנדל המוחלט כתותי מכתת שיעוריה. די סברה ווידער וואס רב פפא לערנט אליבא דרבא איז אז זאל טאקע זיין די תורה רופט עס אן בגד בשעת שריפה, נאר לגבי דעם דין טומאה, אבער לגבי איסור, לגבי חליצה, ווייס איך נישט אז דאס הייסט א בגד. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט בית המוסגר א בית וואס איז פורח בו צרעת, וואס מ'ד ווי דער דין איז, מ'דארף עס פארשליסן, מטמא מתוכו איז אויב מ'האט אנגערירט די ווענט אינעווייניג אפילו ער איז נישט אריינגעגאנגען אינגאנצן אין הויז אז זאל זיין דעמאלט טמא וועגן בא אל הבית נאר האט אנגערירט די וואנט פון אינעווייניגסטע זייט איז ער טמא מוחלט מתוכו ומאחוריו אויב די בית איז שוין טמא מוחלט, מ'האט שוין געמאכט חולץ און קוצה וטח. חולץ וקוצה וטח, מ'האט שוין ארויסגענומען די שטיינער מיט די נגע און ס'איז צוריק געקומען די נגע, דעמאלטס איז דאך די דין אז די בית ווערט טמא מוחלט, דעמאלטס איז די דין אז אפילו מ'האט אנגערירט אויסענווייניג די וואנט ווערט מען אויכעט טמא, ווייל ביי מוחלט שטייט טמא הוא, אבער איבריגער גיי איך זאגן מוסיף זיין אז ס'איז מטמא מאחוריו אויכעט. זה וזה, סיי א בית מוסגר סיי א בית מוחלט מטמא בביאה, אז מ'קומט אריין אינעווייניג ווערט מען טמא, ואי סלקא דעתך כדמכתת דמי, אויב איך וועל לערנען אז ווייל מען דארף פארברענען האט עס א דין ווי מכתת, והא בעינן והבא אל הבית וליכא, ער קומט דאך נישט אין קיין הויז ס'איז גלייך ס'איז שוין נישט דא קיין הויז זע איך דאך פון דעם אויך אז איך זאג נישט יעצט ווייל ער שטייט צו פארברענען איז גלייך ס'איז שוין נישט דא ענטפערט די גמרא. שאני התם, דארט איז א צווייטע טעם. דאמר קרא שטייט אין פסוק ונתץ את הבית אז מען זאל צוברעכן די הויז, אפילו בשעת נתיצה קרוי בית, אפילו דעמאלט ווען איך זאג אז מען זאל צוברעכן הייסט עס בית. רש י. ברוך השם, מסכת יבמות, דף ק ג עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט הבית. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן. מיר האבן געלערנט מטלית שיש בו שלש על שלש, א שמאטע. א שטיקל מאטריאל וואס איז גרויס דרײַ אצבעות אויף דרײַ אצבעות, וואס דעמאלט הייסט עס נאך אלץ א בגד, ווייל ס'איז ראוי פאר ארעמע לייט, אף על פי שאין בו כזית, אפילו ס'איז נישט קיין כזית, די פעדעם זענען זייער דין, כיוון שנכנס רובה לבית טהור, אזוי ווי דער רוב פון דעם איז אריינגעגאנגען אין א ריינע הויז טמאתהו האט עס מטמא געווען דעם הויז מכח דעם דין והבא אל הבית. מאי לאו, מיינסטו ניט מוחלטת אז דא רעדט זיך אז די מטלית איז געוועזן מוחלט? זאגן מיר אז א רוב איז אריינגעגאנגען, ווארף איך דעם מיעוט נאך דעם רוב. און ס'איז גלייך ווי ס'איז אינגאנצן אריינגעגאנגען. אויב ווידער איך זאג ס'איז גלייך ווי כתותי מיכתת שיעורא, ס'איז גלייך ווי ס'איז שוין נישטא דער שיעור, דארף דאך דאס דא אפילו עס איז דא אינעווייניג א רוב, אבער ביי דער זאך איז דאך נישט דא קיין שיעור, דארף איך נישט זאגן אז איך ווארף די מיעוט נאכן רוב, נאר איך דארף זאגן וויפיל איז דא אינעווייניג, אינעווייניג איז דא ווינציגער ווי ג' אויף ג' זאל נישט ווערן טמא אלעס וואס איז דא אין שטוב, די אלע כלי הבית. זאגט די גמרא לא, ניין, דא רעדט זיך מוסגרת. אז די מטלית איז נאך נישט געווען ודאי טמא, נאר מוסגרת, ס'שטייט נאך נישט אויף צו פארברענען, ווי זאל זיין אז די מטלית זאל זיין מוחלטת, וואלט איך טאקע נישט געווארפן דעם מיעוט בתר רוב, ווייל דעמאלט איז נישט דא ביי דער זאך קיין דין רוב, ווייל די זאך איז דעמאלט גלייך ווי ס'איז שוין פארברענט. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אימא סיפא זאגן דער סיפא, אין דער סיפא שטייט היו בה כמה זיתים, אין דער מטלית וואס איז געווען מיט צרעת איז געווען אסאך זיתים, ס'איז געווען גראבע פעדעם, כיוון שנכנס ממנה כזית לבית טהור, אזוי ווי ס'איז נאר אריינגעגאנגען אזוי פיל ווי א כזית אין א ריינע הויז, טמאתהו, האט דאס מטמא געווען, כאטש ס'איז נישט אריינגעגאנגען קיין ג' אצבעות אויף ג' אצבעות, כאטש ס'איז דאך נישט קיין רוב, דאך אז ס'איז אריינגעגאנגען א כזית האט עס מטמא געווען. אי אמרת בשלמא מוחלטת, אויב כ'וועל זאגן עס רעדט זיך דא ביי א מטלית מוחלטת, פארשטיי איך פארוואס ס'איז מטמא בכזית, היינו דאיתקש למת, אפילו ס'איז נישט דא קיין שלש אצבעות על שלש אצבעות, דאך איז עס מטמא אלע כלים אין שטוב, ווייל ס'איז גלייך, דעמאלט איז צוגעגליכן צו א מת, און א מת איז מטמא בכזית, ווי טרעפן מיר א מצורע מוחלט צוגעגליכן צו א מת, שטייט ביי מרים'ען, אל נא תהי כמת. מרים איז געווען מוסגרת, מצורע מוסגר. האט אהרן געזאגט צו משה אז זי זאל נישט זיין מוחלט וועט זי זאל זי נישט זיין ווי א מת. איז א מצורע מוחלט צוגעגליכן צו א מת דעריבער איז עס מטמא בכזית.

אז די מטלית איז מוחלט. איי דו פרעגסט מיר די קשיא פארוואס ווארף איך די מיעוט בשר אפ, זאל איך זאגן כתותי מיכתת שיעורא? שאני התם, דארט עפעס אנדערש, דאמר קרא, שטייט אין פסוק ושרף את הבגד, אפילו בשעת שריפה קרוי בגד, אפילו בשעת'ן פארברענען הייסט עס א בגד, און איך זאג נישט ס'איז גלייך ווי ס'איז צושטויסן געווארן. פרעגט די גמרא וליגמר מיניה, זאל איך אפלערנען פון דארטן, אזוי ווי איך זאג לגבי דעם דין טומאה,

ענטפערט די גמרא, איסור מטומאה לא גמרינן, איסור חליצה פון טומאה לערן איך נישט אפ, ווייל די ענינים פון טומאה דאס איז א חידוש, און חידוש זאגן מיר אין לך בו אלא חידושו. רש י, אמר רבא האט רבא געזאגט הלכתא, די הלכה איז, אחד סנדל המוסגר, סיי א סנדל וואס איז פורח בו צרעת מען האט אים פארשלאסן, ואחד סנדל שמוחלט, צי דער סנדל איז א מוחלט, ואחד סנדל של עבודה זרה, און אויך א שיך פון עבודה זרה, וואס מיינט מען א שיך פון עבודה זרה? מען טוט אן די שיך דעם צלם ווען מען פירט אים פון איין ארט אויף דעם אנדערן ארט. לא תחלוץ, לכתחילה זאל מען נישט מאכן קיין חליצה. פארוואס? ווייל איך בין גוזר צוליב אזעלכע שיך וואס בדיעבד איז די חליצה אויך נישט קיין גוטע חליצה, ווי מיר וועלן ווייטער זעהן אין של תקרובת עבודת אלילים

מוחלט, ווי איך האב פריער געזאגט, אפילו בשעת שריפה הייסט עס בגד. און איך זאג נישט איך גיי דאס אפלערנען פון טומאה, נאר ס'איז א גילוי מילתא אז דאס ווערט אנגערופן בגד עבודה זרה. ווייל משמשי עבודה זרה דארף מען נישט פארברענען, ס'רעדט זיך פון א מ'קען דאס מבטל זיין. איי קודם ביטול טאר מען דאך פון דעם נישט הנאה האבן, נאר מצוות לאו ליהנות ניתנו. ווי איז אבער של תקרובת עבודת אלילים? מ'האט דאס געברענגט א מתנה צו די עבודה זרה, דעמאלט האט עס קיינמאל נישט קיין ביטול, ווייל עס האט דעם זעלבן דין ווי מת, ממילא. זאגן מיר כתותי מיכתת שיעורא, די זעלבע זאך ושל עיר הנידחת שטייט אויך צו פארברענען, ושל זקן העשוי לכבודו, א זקן וואס האט דאס געמאכט פאר די תכריכים, ווייל עס איז נישט געמאכט געווארן אויף צו גיין לא תחלוץ, טאר מען מיט דעם נישט מאכן קיין חליצה מיט דעם שיך, ואם חלצה חליצתה פסולה, אויב מ'האט געמאכט חליצה איז די חליצה פסול. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, מאי שנא זקן העשוי לכבודו, פארוואס ווען די שיך איז געווארן געמאכט פאר תכריכים, זאגן מיר אז בדיעבד איז די חליצה נישט קיין חליצה, דלאו להילוכא עביד, ווייל די שיך איז נישט געמאכט געווארן מ'זאל מיט אים גיין, דבי דינא נמי, דער שיך פון בית דין מיט וואס מען מאכט חליצה, לאו להילוכא עביד, דער סנדל וואס איז באשטימט פאר חליצה מאכן גייט מען דאך אויך נישט מיט אים, מען נוצט אים נאר אויף חליצה, זאל נישט גוט זיין מיט דעם שיך, איך זאל דארפן נעמען נאר א שיך וואס מענטשן גייען אמר ליה האט ער אים געזאגט, אילו מסגי ביה שלוחא דבי דינא, אויב דער שליח פון בית דין וועט גיין דעם שיך מיט דעם שיך, מי קפיד עליה דיינא, וועט דען דעם דיין מקפיד זיין? ממילא הייסט דאס שוין א שיך וואס ס'איז געמאכט געווארן אויף צו גיין, ווייל דער שליח בית דין קען דאך גיין מיט דעם שיך. ס'איז דא א צווייטע גרסה, דער ב"ח איז גורס מי קפיד עליה בי דינא דען די בית דין מקפיד אשה, וואס האט פריער אויסגעשפיגן פאר די חליצה איז זאל מען געבן חליצה, ואינה צריכה לרוק פעם אחרת, ווי די גמרא וועט ווייטער אפטייטשן אינה צריכה, נישט זי דארף נישט, נאר זי טאר נישט.